בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה, דף כד, מ'הייבן אן דף כד עמוד ב' אויבן ביי די צוויי פינטלעך, אמר מר, זאגט די הייליגע גמרא, אמר מר, מ'האט נעכטן געזען א ברייתא, משום רבי יוסי הגלילי אמרו, אף אין כותבין עליו גיטי נשים, אז מ'טאר נישט שרייבן אויף א בעל חי גיטי נשים א גט. מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי, פרעגט יעצט די גמרא, וואס איז טאקע די טעם פון רבי יוסי הגלילי אז מ'טאר נישט שרייבן א גט אויף א בעל חי? דתניא, ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא, מ'זעהן דא אין די ברייתא די דרש פון ווי רבי יוסי הגלילי האט עס ארויסגעלערנט, שטייט אין די ברייתא, אויף דאס וואס שטייט אין פסוק ספר, די פסוק זאגט וכתב לה ספר כריתות, לגבי א גט, איז פון ספר, אין לי אלא ספר, ס'טייטש פון ספר קען מען דרש'נען אז מען דארף האבן א ספר, ספר, איז רש"י אין עירובין זאגט אז ספר מיינט דווקא קלף, ער לערנט ארויס פון א פסוק אין ירמיה, על כל פנים ווייסט מען אז א גט דארף זיין דווקא אויף קלף, מנין לרבות כל דבר, ווי ווייסט מען אז מען קען שרייבן א גט אויף אנדערע זאכן אויך, לאו דווקא אויף קלף, תלמוד לומר, לערנט ארויס וואס שטייט וכתב לה, אז שטייט וכתב לה, ס'וואלט נישט געדארפט שטיין וכתב לה, ס'וואלט געקענט פשוט שטיין ונתן בידה ספר כריתות. פון דעם שטייט וכתב לה, דרש'ט מען מכל מקום אז מ'קען שרייבן אויף אלעס, איי אויב אזוי אם כן מה תלמוד לומר ספר, וואס איז מען ממעט פון ספר, לומר לך, מה ספר דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, ס'טייטש, דער גט דארף זיין דווקא אויף א זאך וואס איז אזוי ווי ספר וואס איז אזוי ווי קלף, ס'דארף טאקע נישט זיין קלף, אבער ס'דארף זיין א זאך וואס איז אין בו רוח חיים, ואינו אוכל, ממילא דאס איז די לימוד פון רבי יוסי הגלילי אז מען קען נישט שרייבן א גט אויף א בעל חי, ווייל א בעל חי לעבט דאך, און ממילא איז עס נישט דומה צו קלף. זאגט די גמרא ורבנן, די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יוסי הגלילי, און זיי האלטן מען קען יא שרייבן א גט אויף א בהמה, וואס טוען זיי מיט די לימוד? ענטפערט די גמרא, אי כתב בספר כדקאמרת, שטייט וכתב לה ספר כריתות, ווען עס וואלט געשטאנען וכתב לה בספר, וואלט איך געזאגט טאקע אז מען זאל שרייבן בספר, בספר מיינט אויף א קלף, און ממילא היות עס שטייט בספר ספר גייט ארויף אויף קלף, וכתב לה איז אלעס וואס איז דומה צו קלף, וואלט איך טאקע געזאגט די לימוד פון רבי יוסי הגלילי, אבער למעשה שטייט נישט בספר, השתא דכתיב ספר, שטייט ספר, איז ספר מיינט אינגאנצן נישט קלף, ס'טייטש ספר גייט נישט ארויף אויף דאס וואס מען שרייבט די גט, ספר גייט ארויף אויף די ווערטער וואס שטייט אין די גט, לספירת דברים בעלמא הוא דאתא, ס'מיינט צו זאגן אז ס'זאל שטיין אין די גט א דבר הכורת בינו לבינה ווי מ'וועט שוין זעהן, הרי את מותרת לכל אדם, ס'טייטש ס'גייט אינגאנצן נישט ארויף אויף די פארמעט, און ממילא האבן זיי נישט די גאנצע לימוד, זאגט די גמרא ורבנן, האי וכתב, מאי דרשי ביה, ס'טייטש לויט רבי יוסי הגלילי, שטייט ספר, ספר איז קלף, שטייט וכתב לה, איז אלעס וואס איז דומה צו קלף, די חכמים אבער,

וואלט איך געזאגט מה הוויה בכסף, אזוי ווי די קידושין איז מיט געלט, אזוי ווי מען לערנט ארויס קיחה קיחה משדה עפרון, די גמרא אין קידושין דרשנט אז קידושין איז דווקא מיט געלט, איז אף יציאה, די זעלבע זאך די גט, וואס ס'איז דא א היקש פון די גט צו קידושין, איז אויך דווקא בכסף זאל זיין דווקא מיט געלט, קא משמע לן, איז לויט די חכמים פאר דעם שטייט וכתב, אז ניין, די גט איז נישט מיט געלט, נאר די גט איז מיט וכתב לה, מען דארף שרייבן א גט. זאגט די גמרא ורבי יוסי הגלילי, האי סברא מנא ליה, ווי ווייסט רבי יוסי הגלילי אז מען קען נישט גט'ן מיט געלט און מען דארף גט'ן דווקא מיט א כתיבה, מיט א גט, א געשריבענע גט? ענטפערט די גמרא, מספר כריתות נפקא ליה, ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה, פון דעם שטייט ספר לעבן כריתות, לערנט מען טאקע ארויס אז דווקא די ספר איז טייטש דווקא דאס וואס שטייט, דאס איז די גט, אבער נישט מיט קיין געלט. זאגט די גמרא ואידך, די חכמים, וואס טוען זיי מיט דעם אז די תורה איז סומך ספר כריתות? ענטפערט די גמרא ההוא מיבעי ליה, לדבר הכורת בינו לבינה, אז די גט דארף זיין א כורת בינו לבינה עס דארף אינגאנצן אפשיידן די מאן און די פרוי, למשל, ברענגט די גמרא א ברייתא כדתניא אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, אז א מאן וואס גט א פרוי און ער זאגט איר הרי זה גטך על מנת שלא תשתי יין ועל מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, על מנת אז זאלסט קיינמאל נישט טרינקען קיין וויין, אדער ער געבט איר א גט על תנאי זאלסט קיינמאל נישט גיין צו דיין טאטן אין שטוב, אין זה כריתות. איז די גט נישט קיין גט, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט יעצט גע'דרשנ'ט, ס'דארף זיין א דבר הכורת בינו לבינה, ס'דארף זיין אינגאנצן אפגעטיילט דער מאן און די פרוי, און דא איז דאך דא א תנאי, וואס דער תנאי ציט זיך אלעמאל, ס'טייטש, דער גט, לאמיר זאגן דער גט העט זיין א גט, וואס העט זיין לאמיר צוויי יאר ארום צו דריי יאר ארום, העט די פרוי גיין צו טאטע אין שטוב, די פרוי העט טרינקען א גלעזל וויין, איז דעמאלטס איז די גט בטל, ס'טייטש זי איז קיינמאל נישט אינגאנצן אפגעטיילט פונעם מאן, איז דאס איז נישט קיין גט, טאמער ער מאכט אבער א תנאי כל שלושים יום, אז דרייסיג טאג זאלסטו נישט טרינקען קיין וויין, אדער דרייסיג טאג זאלסטו נישט גיין צום טאטן אין שטוב, דעמאלטס הרי זה כריתות, דעמאלטס איז א גט ווייל ווי נישט ווי אין דרייסיג טאג גייען זיי זיין אינגאנצן אפגעטיילט, על כל פנים דאס לערנען די חכמים פון די סמיכות וואס שטייט אין פסוק פון ספר און כריתות, זאגט די גמרא ואידך, רבי יוסי הגלילי, וואס ער נוצט ספר כריתות אויף א אנדערע לימוד, איז פון ווי לערנט ער ארויס אז דארף זיין דבר הכורת בינו לבינה, ער לערנט עס ארויס מכרת כריתות נפקא, ס'וואלט קענען שטיין ספר כרת, פון דעם שטייט כריתות, א איבעריגע פאר אותיות דא, פון דעם דרשנ'ט ער אז דארף זיין דבר הכורת בינו לבינה. ואידך, פארוואס לערנען נישט די חכמים פון כרת כריתות? ווייל כרת כריתות לא דרשי, זיי דרשנ'ען נישט כרת כריתות, ביידע מיינען די זעלבע זאך, ממילא האלטן זיי נישט אז מ'קען דאס דרשנ'ען. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, העושה סוכתו בין האילנות, והאילנות דפנות לה, טאמער איינער מאכט א סוכה צווישן די ביימער, און די ביימער זענען די ווענט פון די סוכה, ווי רש"י איז מסביר דאס איז נישט די ציור פון די פריערדיגע משנה אז מען בויט א סוכה אויף א בוים, נאר דא רעדט מען מען בויט די סוכה אויף די ערד, און די ביימער ארום ארום דאס איז די וואנט פון די סוכה. כשרה, זאגט די משנה איז די סוכה כשר. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב אחא בר יעקב, כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, יעדע מחיצה וואס קען נישט שטיין אין א ווינט, ס'טייטש ס'רעדט זיך נישט דא א ווינט בלאזט און ווארפט צאם די גאנצע סוכה, וואס דאס האט מען שוין געזען אין די פריערדיגע בלאט אז יעדער איז מודה אז די סוכה איז נישט קיין סוכה, נאר דא רעדט זיך אז די ווינט שאקלט גוט צאם די ווענט ס'רוקט זיך ס'ווארפט זיך אהין און צוריק, איז ביי אזא סארט ווינט זאגט רב אחא בר יעקב אויכעט אינה מחיצה, די מחיצה איז נישט קיין מחיצה, און במילא אזא סארט סוכה איז נישט קיין סוכה, פרעגט די גמרא פון אונזער משנה, תנן, ביי אונזער משנה האבן מיר געלערנט, העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה כשרה, והא קאזיל ואתי, ס'טייטש די ווינט ווארפט דאך די ביימער די ביימער שאקלן זיך אהין און צוריק, און פארוואס עפעס זאגט די משנה אז כשרה אז ס'איז א כשר'ע סוכה, ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן בקשין, הארטע ביימער וואס רוקן זיך נישט, איי פרעגט די גמרא והא איכא נופו, ס'איז דאך דא די צווייגעלעך, פון אויבן, זיי שאקלען זיך אהין און צוריק, און מאכט זיך אמאל א מענטש באנוצט זיך אויך מיט די צווייגלעך, אז די צווייגלעך זאלן אויך זיין די דפנות פארן סוכה, און וואס וועט דארט זיין די תירוץ? דא וועט נישט העלפן א תירוץ קשין, ווייל די צווייגלעך רוקן זיך ביי יעדע בוים, ענטפערט די גמרא, דעביד ליה בהוצא ודפנא, ס'רעדט זיך טאקע אז ער נעמט הוצא ודפנא דאס איז אזעלכע בלעטלעך פון ביימער, און ער וועבט עס אריין אהין און צוריק צווישן די צווייגלעך פון די בוים, אזוי באפעסטיגט ער די צווייגלעך די צווייגלעך זאלן זיך טאקע נישט רוקן, און ממילא פאר דעם איז עס א כשר'ע סוכה. אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי מאי למימרא, און וואס איז די חידוש פון די משנה? טאמער מען זאגט ס'איז נישט קיין הוצא ודפנא, ס'רעדט זיך סתם אזוי ביימער, קען מען זאגן אז די חידוש פון די משנה איז אז אפילו די ווענט רוקן זיך און שאקלען זיך איז די סוכה כשר, אבער טאמער ס'איז בהוצא ודפנא, מ'האט באפעסטיגט די צווייגלעך דא, איז וואס איז די חידוש? ענטפערט די גמרא, מהו דתימא, פאר כ'וואלט ווען אפשר געמיינט אז ניגזור דלמא אתי לאשתמושי באילן, אפשר זאל איך גוזר זיין אז היות וואס די מענטש באנוצט זיך מיט ביימער אלס וואנט פאר די סוכה, זאל מען אפשר חושש זיין אז ער וועט זיך באנוצן אויך מיט די ווענט, און ממילא יום טוב צו שבת אז מען באנוצט זיך מיט די ווענט, טאר מען דאך נישט, ווייל מען טאר זיך נישט באנוצן מיט א בוים, אזוי ווי מען האט שוין געזען אין די פריערדיגע משנה, איז אפשר זאל מען גוזר זיין מען טאר אינגאנצן אזא סוכה נישט נוצן, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די משנה אז מען איז נישט גוזר. זאגט די גמרא, תא שמע, די גמרא פרעגט יעצט נאך א קשיא אויף רב אחא בר יעקב פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא לגבי די פסי ביראות וואס מען האט שוין געזען אז חכמים האבן מיקל געווען ביי פסי ביראות ביי א ברונען וואס די עולי רגלים אויפן וועג צו ירושלים האבן נישט געקענט שעפן וואסער פון א ברונען שבת ווייל די ברונען איז א רשות היחיד, ארום און ארום איז א רשות הרבים, האט מען געזאגט מען קען מאכן דיומדין, פסי ביראות, וואס דאס איז א כ"ף ביי די פיר ווינקלען לייגט מען צוויי ברעטער ביי יעדע ווינקל א אמה אויף א אמה צו יעדע זייט, אזוי ארום הייסט דאס א רשות היחיד די גאנצע געגנט, איז שטייט דארט אין די ברייתא, היה שם אילן, או גדר, דארט איז געווען א בוים, אדער א גדר פון שטיינער, או מחיצת הקנים אדער א מחיצה פון אזעלכע שטאנגען, נידון משום דיומד, הייסט דאס אויכט א דיומד, ס'טייטש ס'הייסט אויכט א דיומד דאס איז די צוויי ווענט וואס שטייט ביי יעדע ווינקל, מען דארף נישט צובויען נאך א מחיצה,

און ממילא נישט שווער. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, תא שמע, פון א ברייתא. די ברייתא זאגט, אילן המיסך על הארץ, טאמער איינער האט א בוים, א בוים אינמיטן פעלד, וואס די צווייגלעך פון די בוים גייען ארויס פון די בוים, און זיי פארן אראפ און אראפ און אראפ, ביז זיי קומען אן כמעט ביז די ערד. ס'טייטש טאמער מען שטייט לעבן די בוים, צווישן די בוים און די צווייג, איז פשט כאילו מ'איז ארומגענומען מיט א מחיצה פון איין זייט איז דא א בוים פון די צווייטע זייט א צווייגל זאגט די ברייתא אם אין נופו גבוה מן הארץ שלשה טפחים מטלטלין תחתיו טאמער די צווייגל איז אין די דריי טפחים פון די ערד ס'טייטש מ'קען זאגן לבוד איז פשט ס'איז טאקע א מחיצה קען מען טראגן אונטער די בוים שטעלט זיך די קשיא אמאי הא קא אזיל ואתי די בוים וואקלט זיך און אז ס'וואקלט זיך איז דאך ס'נישט קיין מחיצה וויאזוי קען מען דא טראגן ענפערט די גמרא התם נמי דעביד ליה בהוצא ודפנא ס'רעדט זיך אויך אז מ'האט באפעסטיגט די צווייגלעך מיט הוצא ודפנא איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי ניטלטל בכולו, זאל מען קענען טראגן נישט קיין חילוק ווי גרויס דער בוים איז. ס'טייטש אזוי, די דין איז, מדאורייתא, טאמער ס'איז דא א שטח וואס איז ארום גענומען פון אלע זייטן מיט מחיצות, איז מדאורייתא הייסט עס אוודאי א רשות היחיד מ'מעג דארט טראגן. פון דעסט וועגן, חזל האבן מתקן געווען, אז טאמער א שטח איז נישט געמאכט אויף צו וואוינען, ס'איז נישט מוקף לדירה, איז אפילו טאקע ס'האט מחיצות פון ארום און ארום, הייסט עס נישט אלעמאל א רשות היחיד. ס'וועט נאר הייסן א רשות היחיד טאמער ס'איז קלענער ווי א בית סאתים, א בית סאתים דאס איז פינף טויזנט אמות מרובע איז די שטח פון די עזרה, ביז בית סאתים הייסט א רשות יחיד, גרעסער פון דעם נישט, און ממילא פרעגט די גמרא דא אויך ביי די בוים, טאמער ס'רעדט זיך דעביד ליה בהוצא ודפנא, זאל מען קענען טראגן אין די גאנצע, אלמה אמר רב הונא בריה דרב יהושע, אין מטלטלין בו אלא בית סאתים, רב הונא בריה דרב יהושע האט געזאגט אז מען טאר נישט טראגן אונטער די בוים נאר ביז א בית סאתים, טייטש טאמער די בוים איז גרעסער ווי א בית סאתים, קען מען דארט נישט טראגן, קלענער, הייסט א רשות יחיד מען מעג דארט טראגן. יעצט אזוי, טאמער ס'וואלט זיך נישט גערעדט בהוצא ודפנא, נאר סתם א בוים, דארט פארשטייט מען די חילוק צווישן א בית סאתים און קלענער ווי א בית סאתים, ווייל סתם א בוים איז נישט מוקף לדירה, ס'איז סתם א בוים וואס די בוים איז אליין געוואקסן, איז זאגט מען גרעסער ווי א בית סאתים האבן מיר דאך יעצט געשמועסט, קען מען דארט נישט טראגן, אבער טאמער מ'האט געלייגט הוצא ודפנא, איז פשט ס'איז מוקף לדירה, ווייל מ'האט דאך געטון דא א מעשה, מ'האט געטון א פעולה מ'זאל קענען זיין אונטער דעם, און אז ס'איז מוקף לדירה נישט קיין חילוק ווי גרויס ס'איז, זאל עס הייסן א רשות היחיד, ענטפערט די גמרא ניין, ווייל דא איז דא א צווייטע פראבלעם, משום דהוה דירה שתשמישיה לאוויר, וכל דירה שתשמישיה לאוויר, אין מטלטלין בו אלא סאתים. ס'טייטש, יעדע דירה וואס איז נישט בעצם געשמאק צו וואוינען דארט, די סיבה וואס מען וואוינט דארט, איז פשוט נישט דא קיין ברירה. למשל טאקע אזא בוים, אפילו טאקע עס איז מוקף לדירה, מען האט געלייגט הוצא ודפנא, אבער ווי נישט ווי, פאר וועם איז דער בוים געמאכט? ווער דרייט זיך? ווער וואוינט דא אונטער די בוים? שומרים, וואס דארפן אויפפאסן אויף א פעלד, ווילן ערגעץ זיין אין א שאטן, דרייען זיי זיך אונטער דער בוים. אבער בעצם, ס'איז אסאך געשמאקער צו זיין אינדערהיים. נאר וואס דען, נישטא קיין ברירה, מ'איז אויפן פעלד, מ'דארף ארבעטן, דרייט מען זיך אונטער די בוים און וואוינט אונטער די בוים. און ממילא קומט אויס דער גאנצער תשמיש פון דער דירה, פון דער זיין דא אונטער די בוים, איז אויף אויפצופאסן אויף וואס טוט זיך אינדרויסן פון די בוים, אויפצופאסן אויף די פעלד אינדרויסן. דאס הייסט נישט קיין דירה, און ממילא פאר דעם אז ס'הייסט נישט קיין דירה איז גרעסער ווי א בית סאתים וועט מען דארט נישט טארן טראגן. זאגט די גמרא נאך א קשיא תא שמע פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא שבת בתל שהוא גבוה עשרה והוא מארבע אמות עד בית סאתים ס'טייטש אזוי ס'דא א דין שבת טאר מען נישט ארויס טראגן גרעסער ווי א תחום שבת ס'טייטש א מענטש אינמיטן א פעלד א ליידיגע פעלד און שבת קומט אריין ס'ווערט שבת טאר ער נישט גיין מער ווי צוויי טויזנט אמות אויף יעדע זייט דאס איז ווען א מענטש איז אין א רשות הרבים צו א כרמלית צו וואס. טאמער אבער איינער איז אין א רשות היחיד, איז דעמאלטס מעג ער טראגן אין די גאנצע רשות היחיד, און אינדרויסן פון די רשות היחיד האט ער נאך צוויי טויזנט אמות, ס'טייטש טאמער למשל ער האט א רשות יחיד וואס די רשות יחיד אליין איז גרויס צוויי טויזנט אמות, איז אין די גאנצע רשות יחיד עט ער מעגן טראגן מיט נאך צוויי טויזנט אמות צו יעדע זייט. יעצט דא רעדט זיך טאמער איינער האט שובת געווען, ס'טייטש ער האט קונה שביתה געווען ווען שבת איז אריינגעקומען, איז ער געווען בתל שהוא גבוה עשרה, אויף א בערגל וואס איז הויעך צען טפחים, וואס דאס איז א רשות היחיד, ווייל מ'זאגט גוד אסיק כאילו ס'איז דא ווענט ארום און ארום, און ממילא איז דאס א רשות יחיד, און דער שטח דער תל דער בערגל איז והוא מארבע אמות עד בית סאתים, ס'איז פון פיר אמות ביז א בית סאתים, דעמאלטס הייסט דער גאנצער שטח א רשות יחיד, עט מען מעגן טראגן סיי אויף דעם גאנצן תל אויף דער גאנצער בערגל מיט נאך צוויי טויזנט אמות ארום און ארום, וכן די זעלבע זאך בנקע, טאמער ס'איז דא א גריבל, נישט וואס א מענטש האט געגראבן, נאר וואס אליין געווארן פון זיך, שהוא עמוק עשרה וואס איז טיף צען טפחים, והוא מארבע אמות עד בית סאתים, און ס'איז לאנג, ס'הייסט ס'איז ברייט, און די לענג און די ברייט איז פון פיר אמות ביז א בית סאתים, איז אויכעט מעג מען טראגן אין די גאנצע גריב מיט נאך צוויי טויזנט אמות אין אלע זייטן, וכן די זעלבע זאך קמה קצורה ושבולות מקיפות אותה, טאמער איינער האט א פעלד פון תבואה און ער שניידט אינמיטן אויס א חלק פון די פעלד, קומט אויס ס'איז ארומגענומען מיט תבואה וואס די תבואה איז הויעך צען טפחים, איז אויכעט טאמער ס'איז פון פיר אמות ביז א בית סאתים איז מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה, מעג ער גיין אין די גאנצע שטח מיט נאך צוויי טויזנט אמות ארום און ארום. די סיבה וואס איז נאר ביז א בית סאתים איז ווייל ווייטער די אלע זאכן זענען נישט מוקף לדירה. אבער על כל פנים זעהן מיר דא אף על גב דקאזיל ואתי. אפילו די תבואה רוקט זיך און ס'שאקלט זיך, זאגט מען נאך אלץ אז די מחיצה איז א גוטע מחיצה. פארוואס? איז א קשיא אויף רב אחא בר יעקב. ענטפערט די גמרא התם נמי, דעביד ליה בהוצא ודפנא. ס'רעדט זיך אויכעט אז מ'האט געלייגט הוצא ודפנא, מ'האט עס באפעסטיגט, ס'רוקט זיך טאקע נישט, ס'שאקלט זיך נישט, און פארדעם קען מען דאס נוצן אלץ מחיצה.